אין א פארברענגען פון שמחת בית השואבה אין די יאר תשי"ג האט דער רבי דערציילט א אינטערעסאנטער סיפור אז ס'איז געווען אין די יאר תרע"ט שמחת תורה עטר"ת דער רבי רש"ב האט פארברענגט אין לובאוויטש און ס'איז געווען א גרויסער עולם, און ס'איז געווען א גרויסע שטופעניש, און דער רבי האט גערעדט, און אינמיטן די מאמר אדער די שיחה, האט ער גערעדט מיט פארמאכטע אויגן, און ווייזט אויס דער טיש האט זיך צובראכן, ס'איז געווען א גרויסע שטופעניש, און מ'האט מחליט געווען אז מ'דארף ארויסנעמען דעם טיש, אבער מ'האט נישט געוואלט מבלבל זיין אינמיטן די רבי רעדן, דער רבי רש"ב האט געהאלטן אינמיטן רעדן, האט מען שטילערהייט אראפגענומען א שטיקל, נאך א שטיקל, נאך א פיסל, און אזוי האט מען ארויסגענומען דעם טיש פון דעם פלאץ, פון דעם אולם, פון דעם ארט וואס איז געווען דער פארברענגען. בשעת דער רבי, נשמתו עדן, דער רבי רש"ב האט געענדיגט זאגן דעם מאמר אדער די שיחה, געעפנט די אויגן, האט ער געזען אז ס'איז נישט דא דער טיש, גיט ער א פרעג, וואו איז דער טיש? און מען האט גאר פארשטאנען אז מען האט עס געדארפט ארויסנעמען און דער רבי רש"ב געזאגט אז דאס דערמאנט אים פאר אויף א סיפור מען דערציילט א סיפור אויף רבי לוי יצחק בארדיטשובער אויפן הייליגן בארדיטשובער וואס אין די טעג איז אויכעט זיין יארצייט מען דערציילט אויפן בארדיטשובער אז ער האט געלערנט הלכות שחיטה און האט גענומען אויכעט קבלה אויף שחיטה און די אלע זאכן און בשעת ער איז געקומען שעכטן דעם ערשטן עוף האט ער גענומען דעם עוף אין די לינקע האנט און גענומען דעם מעסער אין די רעכטע האנט און ער האט אנגעהויבן זאגן די ברכה פון שחיטה. נו, ווי דער הייליגער בארדיטשעווער פלעגט זאגן א ברכה, איז דאס געווען מיט א גרויסע התלהבות, מיט א גרויסע ברען, מיט א גרויסע חמימות, און האט מיט גרויס כוונה פארמאכט די אויגן און געזאגט די ברכה באריכות און מיט א גרויסע כוונה. און בשעת ער האט געענדיגט זאגן די ברכה, איז שוין דער האן, די הינדעלע, אוועקגעפלויגן, נעלם געווארן. איז געבליבן אָן די האָן. ער האָט געעפֿנט די אויגן און געגעבן אַ זאָג, וווּ איז די הון? ער האָט געזאָגט, וווּ איז די הון? דאָס הייסט, אַוווּ איז דער האָן? וווּ איז דער תּרנגול? נעלם געוואָרן. יע. און, ווי אַנדערע דערציילן ליכט, אַז די, אַז ער האָט טאַקע שפּעטער נישט ממשיך געווען טאָן די שחיטה צוליב דעם, על כּל פּנים. דאָס איז דער סיפּור וואָס דער רבי דערציילט. יע. וואָס איז דער? יעדער זאך ביים רבי'ן א סיפור דארף דאך זיין מיט א הוראה אין עבודת השם, האט ער געטייטשט אז די הוראה אין עבודת השם פון אט א דעם סיפור איז אז אז בשעת מען רעדט וועגן דעם האן וועגן די הין וועגן דעם תרנגול דאס איז דאך ביי יעדן איינעם גייט דאס אויף דעם נפש הבהמית וואס דער נפש הבהמית האט אלע סוגים וואס אזוי ווי א בהמה און אז אזוי ווי א עוף, און דאס איז דער ענין פון דער נפש הבהמית אדער דער נפש השכלית, דער נפש הטבעית, וואס געפינט זיך ביי יעדער אידן. און די עבודת השם איז אז מען דארף טאקע דינען דעם אייבערשטן מיט נפש אלוקית, און דער נפש אלוקית דארף משפיע זיין אויף דעם נפש הבהמית. און מיטנעמען דעם נפש הבהמית אין די עבודת השם אין די עבודת התפילה אין די עבודת התשובה האט ער געטייטשט בנוגע די עבודת השם איז דאס אז בשעת מען דינט דעם אייבערשטן איז אמאל קען זיין אז א מענטש איז אזוי פארדביקעט מיט זיין נפש אלוקית ער איז אזוי פארדביקעט מיט זיין עבודת השם אין ענייני קדושה און מיט זיין נפש אלוקית, און בשעת ער וועקט זיך אויף פון זיין דביקות, איז דערווייל דער האן, דער נפש הבהמית איז ביי אים אנטלאפן. דאס הייסט אז אנשטאט דעם ער זאל מזכך זיין און מברר זיין דעם גוף מיט נפש הבהמית, איז דער נפש הבהמית נעלם געווארן, און ער האט נישט געפועל'ט אויף וועם ער האט געדארפט פועל זיין. בנוגע די עבודת השם, בנוגע דער ענין פון חודש תשרי. אז מען רעדט בנוגע צו חודש תשרי איז דאך עס א זמן נעלה ביותר די אלע ימים טובים די הייליגע טעג פון ראש השנה עשרת ימי תשובה יום הכיפורים און סוכות הושענא רבה שמיני עצרת שמחת תורה דאס איז דאך אלץ ימים נעלים הייליגע טעג דאס איז טעג פון קדושה טעג פון דביקות פון עבודת השם אבער אמאל קען זיין אז א איד איז א גאנצע חודש תשרי געווען טאקע פארנומען אין ענייני קדושה, אבער דער נפש הבהמית איז געבלי איז דערוויילע אנטלאפן, דאס הייסט אז מען האט אים נישט מברר געווען, נישט מזכה געווען, נישט מיטגענומען די עבודה. מען דארף געדענקען אז דער גאנצער תכלית העבודה פון חודש תשרי איז אז מען דארף טאקע פועל זיין אויכעט אז דעם גוף ונפש הבהמית אויף אים קענען מיטנעמען מיט זיך און אין ושחט אלא ומשך ווי די גמרא זאגט אויף אים ארויפציען און ארייננעמען אין רשות הקדושה. און מ'שטייט דאך אינעם זמן פון פאר שבת בראשית, איז דאך ידוע דער פתגם פון רבותינו נשיאינו, אנעים דאך נאך פאר דערויף נאך פון דעם בעל פון דעם פון דער ברענגט זיך פון דעם בעל שם טוב, דער אלטער רבי האט געהערט פון מזריטשער מגיד וואס האט געהערט בשם הבעל שם טוב, וואס האט געהערט פון אחיה השילוני, ווי דער רבי ריי"צ ברענגט דאס אין זיינע שיחות פון תש"י, ברענגט ער דעם סיפור בקבלה רבי מפי רבי, אז דער הייליגער בעל שם טוב האט געזאגט אז בראשית, שבת בראשית, איז בראשית גייט אויף ראשית חכמה, ראשית חכמה יראת הוויה, אז שבת בראשית לייכט דער ענין פון ראשית חכמה יראת הוויה, און פון דעם אור פון שבת בראשית איז מען מקבל א איד באקומט פון דעם חיות פאר כל השנה כולה אין די אלע עניינים סיי אין די עניינים גשמיים סיי אין די עניינים הרוחניים און די עניינים השמחות פון כל השנה כולה און ווי דער פתגם ווי ס'ברענגט זיך אויך אין די שיחות בשם הצמח צדק אז ווי מ'שטעלט זיך אוועק שבת בראשית אט אזוי גייט עס א גאנצע יאר וואס איז דאס דער ענין פון שבת בראשית? לכאורה שבת בראשית איז דאך שוין לכאורה נאך אלע עניינים שוין אדורך געגאנגען דער גאנצער ענין פון ראש השנה עשרת ימי תשובה יום הכיפורים און די ד' ימים שבין יום הכיפורים לסוכות און די הייליגע טעג און דערנאך איז דא די ימי הסוכות הושענא רבה שמיני עצרת ושמחת תורה איז במילא דאך אלע עניינים שוין אדורך געגאנגען איז במילא וואס איז דער ענין פון שבת בראשית און עד כדי כך אז מיר זאלן זאגן אז ווי מען שטעלט זיך אוועק שבת בראשית אזוי גייט א גאנצע יאר איז פאראן אין דעם כמה ביאורים אין די שיחות און די מאמרים וואס רעדן ארום וועגן דעם ענין, און איינע פון די זאכן האט דער רבי גערעדט אמאל אין א פארברענגען פון שבת בראשית, אז וואס מען געפינט אין דעם ענין פון שבת בראשית, וואס דאס איז דער שבת וואס דארטן פאנגט זיך אן דער זמן נאכן שמחת תורה, איז דאך דער זמן פון ויעקב הלך לדרכו ווי מען פלעגט זאגן, דער סדר איז געווען אין לובאוויטש, אזוי איז געווען דער סדר ביים רבי'ן רשב, וואס איז נאך א מקור פון נאך פריערדיגע רביים, א מאמר פון רבותינו נשיאינו, אז נאך שמחת תורה הייבט זיך אן דער ענין פון ויעקב הלך לדרכו, דאס הייסט אז א איד גייט ארויס לדרכו אין זיין דרך אין עבודת השם, אין חיי היום יום, יעדער איינער וואס זיין שליחות און זיין ארט בעולם אויף מאכן פון דער וועלט א דירה לו יתברך, איז שבת בראשית דאס איז דער ערשטער שבת, און זייענדיג שבת בראשית דער ערשטער שבת, און דאס איז דער שטעל וואס א איד שטעלט זיך אוועק אין דעם מעמד ומצב, ווי א איד שטעלט זיך אוועק אין שבת בראשית, אט דער שטעל גיט אים כח און דאס שטעלט אים אוועק ווי אזוי זאל זיין דער סדר ההנהגה על כל השנה כולה. וואס איז דא אין שבת בראשית דעם כח וואס גיט א אידן זיך אוועקשטעלן באופן המתאים אז דאס זאל אויף אים משפיע זיין על כל השנה כולה? אויף דעם האט דער רבי געזאגט אז דאס איז בעצם דער ערשטער פסוק אין די פרשה, פרשת בראשית הייבט זיך אן, דער ערשטער פסוק דאס איז בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, וואס בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ רעדט וועגן דעם ענין פון בריאת העולם. און בריאת העולם אין אן אופן פון ברא וואס ברא ווי דער רמבן ברענגט אויפן פרשה אויפן פסוק אז דאס איז דער ענין פון בריאה יש מאין אין אוצר איתנו ווי דער רמבן טייטש אז דער לשון בריאה באווייזט אויף יש מאין דאס הייסט אז די גאנצע מציאות הבריאה את השמים וכל צבאו ואת הארץ וכל צבאו ווי רשי זאגט אז די אלע ענייני הבריאה מיט כל פרטי פרטו איז דאס בראשית ברא אלוקים דאס ווערט באשאפן יש מאין יא א דבר מלא דבר יא א מציאות חדשה ווערט דאס באשאפן בכל רגע ורגע ווי ס'מבואר אין תורת הבעל שם טוב הידוע וואס דער אלטער רבי ברענגט דאס אין שער היחוד והאמונה און אויכעט אין איגרת הקודש הידוע סימן כ ה וואס ברענגט ער דארטן די תורת הבעל שם טוב הידוע וואס דער בעל שם טוב האט מגלה געווען דעם ענין פון לעולם הוי' דברך נצב בשמים, אז דער אייבישטער באשאפט די וועלט יש מאין, איז דאס נישט דער פשט ווי די וועלט מיינט, אז דער אייבישטער האט באשאפן יש מאין נאר איין מאל אין ששת ימי בראשית, און דערנאך די וועלט איז געבליבן א יש, נאר בכל רגע ורגע איז דאס א נייע התהוות, יא, יעדע רגע ורגע ווי דער בעל דער אלטער רבי איז מבאר באריכות אין שער היחוד והאמונה, דער טעם הדבר, אז וויבאלד אז די התהוות איז יש מאין א דבר חדש, א דבר חדש דארף מען מהווה זיין בכל רגע ורגע. א זאך וואס דאס איז באשאפן געווארן יש מיש, ס'איז שוין געווען פון פאר דערויף, מען דארף עס מער נישט ווי מצייר זיין, משנה זיין, מאכן אן אנדערע ציור, אן אנדערע תמונה, איז דאס דארף מען מער נישט דעם דעם רגע וואס מען דארף עס אויפבויען, אבער נאכדעם וואס מען האט שוין געמאכט איז דער אומן קען גיין, ער דארף נישט בלייבן דארטן. וויבאלד אבער ס'רעדט זיך וועגן א דבר חדש, איז א דבר חדש איז א זאך וואס בעצם האט עס נישט קיין ארט, איז נאך דערויף וואס איז באשאפן געווארן ווייטער האט עס נישט קיין ארט, דארף מען בכל רגע ורגע מחדש זיין, אט דער התהוות מחדש בכל רגע ורגע, איז במילא פארשטאנדיג. וויבאלד אז דאס איז די נקודה פון שבת בראשית, דאס איז דער נאמען פון די שבת, שבת בראשית, דאס גייט אויף די אויף דעם ערשטן פסוק, די ערשטע ווערטער פון דעם פסוק, בראשית ברא אלוקים, איז דאס הייסט אז דאס גיט דעם כח אויף זיך שטעלן אויף א גאנצע יאר, אז בשעת א איד שטעלט זיך מתבונן, ער טראכט זיך אריין, מיט דעם פסוק בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, און איז זיך מתבונן אין די תורת הבעל שם טוב אז דער ענין הבריאה איז דאס בכל רגע ורגע איז במילא איז פארשטאנדיג אז די גאנצע מציאות פון וועלט איז מער נישט ווי געטליכקייט איז במילא דאך מובן מעצמו אז יעדער ענין אין וועלט איז געפינט זיך כדי צו קענען העלפן א אידן אויף דינען דעם אייבערשטן אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני איז במילא איז ניט שײך, זאָל זײַן, קײן שום זאַך זאָל שטערן אַ ייִדן אין זײַן עבֿודה. בשעת אַ ייִד גײט אַרױס אַף דער װעלט, נאָך שבת בר, נאָך שׂימחת-תּורה, נאָך די גאַנצע ימים-טובֿים, װאָס ער איז געװען פֿאַרנומען אין אור-הקדושה, ער גײט אַרױס אַף דער װעלט, און ער טרעפֿט זיך מיט אַ גרױסער װעלט פֿון טבֿע אלוקים, בגימטריא טבֿע, װי ס'ברענגט זיך אין קבלה אין זוהר, ברענגט זיך אין חסידות, אַ װעלט װאָס איז טבֿע, טבֿע העולם איז, פארדעקט, על כל פנים בחיצוניות איז קוקט אויס ווי וועלט פארשטעלט אויף געטליכקייט, איז א איד ווייסט אז בראשית ברא אלוקים בגימטריא הטבע אז די מציאות הטבע ווערט באשאפן בכל רגע ורגע פון דעם אייבערשטן יש מאין מאפס המוחלט, איז במילא איז די גאנצע מציאות פון וועלט איז אלוקות, און במילא איז נישט שייך קיין שום זאך אין דער וועלט זאל פארשטעלן אדער מבלבל זיין אדער שטערן א אידן אויף קענען ממלא זיין זיין שליחות בזה העולם, און קענען טון און משלים זיין די כוונה עליונה פון נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים במילא בשעת א איד האט די נקודה ווען שבת בראשית ליינט מען די פרשה במילא לעבט מען מיט די פרשה ווי דער אלטער רבי האט געזאגט אז ביז אין דער ענין איז דאך נישט נאר ליינען אדער לערנען די פרשה נאר דער ענין דאך לעבן מיט דער צייט לעבן מיט די פרשת השבוע בשעת א איד לעבט אין דעם בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ גיט אים דאס דעם כח ער זאל קענען גיין אויף דער וועלט און מקיים זיין מצוות און לערנען תורה סור מרע ועשה טוב מיטן גרעסטן תוקף, יא, און פארשטיין אז וועלט קען נישט מעלים ומסתיר זיין אויף געטליכקייט. און דאס איז איין נקודה עיקרית אין דעם גאנצן ענין פון שבת בראשית, וואס ווי מען שטעלט זיך אוועק שבת בראשית, אזוי גייט עס א גאנץ יאר. די גאנצע בריאה וואס איז באשאפן געווארן בכל רגע ורגע, בכל יום ויום, יש מאין המחדש בטובו בכל יום תמיד. און דער עניין יא ווי דער רבי צוגעגעבן איז נישט נאר אין עניינים גשמיים נאר אויכעט אין עניינים רוחניים נישט נאר אין עניינים רוחניים אויכעט אין גשמיים סיי סיי אין עבודת השם אין עבודה הרוחנית און סיי אין עניינים הגשמיים פועל'ט עס ביי א אידן אז ער זאל שטענדיג גיין מיט לבטח דרכו, און נישט נאר דאס אז זיין עבודת השם זאל זיין בשמחה ובטוב לבב בכל מעמד ומצב, ווי ס'מבואר אין איגרת הקודש הידוע סימן י"א, דער אלטער רבי איז מבאר דארט אז בשעת א איד איז זיך מתבונן און ער געדענקט און ער האט לנגד עיניו דעם ענין פון התהוות יש מאין בכל רגע ורגע, איז במילא דאס איז א זאך וואס פועל'ט העלפט א אידן ער זאל קענען זיך אוועקשטעלן, בביטחון גמור ובשמחה גמורה ובטוב לבב בכל רגע ורגע וויסן זיין אז וויבאלד אז די גאנצע מציאות הבריאה איז דאך דער דבר הוויה דער כח אלוקי וואס איז מהווה קומט דאך אויס אז חוץ פון דעם אייבערשטן איז דאך נישטא קיין שום זאך איז דאך ממילא עוז וחדוה במקומו איז במילא איז זיין עבודת השם איז שטענדיג יא בשמחה ובטוב לבב מיט א ביטחון גמור ווארום ער ווייסט אז וויבאלד אז יעדע זאך איז פארבונדן מיט געטליכקייט מיטן אייבערשטן, איז דאך ממילא אין רע יורד מלמעלה, און מלמעלה איז דאך הכל טוב, אלע עניינים זיינען דאך טוב, און אלע עניינים זיינען דאך בחסד, דער אייבערשטער איז דאך חסד קל כל היום, און עוז וחדוה במקומו, איז דאך ממילא אפילו זאכן וואס בחיצוניות קוקן אויס אז ס'איז אינגאנצן ס'איז נישט אזוי כדבעי למהוי, דאס איז מער נישט בשעת מ'קוקט בחיצוניות, דאס איז מער נישט ווי א נסיון, צו ארויסרופן ביים אידן די אמונה און ביטחון ביוצר בראשית, און בשעת א איד געדענקט און ער שטעלט לנגד עיניו דעם בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, איז במילא אין יעדער מעמד ומצב איז ער שטענדיג בשמחה ובטוב לבב, און דאס אליין ווי דער אלטער רבי זאגט דארטן אין תניא, אז בשעת א איד איז מחזק ביי זיך די אמונה, איז דאס אליין ברענגט ביי א אידן די אמת'ע שמחה, אז ס'זאל טאקע זיין נישט נאר בהעלם נאר זאל טאקע זיין בגלוי, יא אז דער טבע הנעלם זאל ארויס קומען בגלוי און בטבע הנראה והנגלה אז מען זאל טאקע זוכה זיין זען בעיני בשר די השפעות אלוקיות אז זאל זיין א געבענטשטע יאר און א הצלחה'דיגע יאר מיט אלע עניינים פון אורה און ברכה און הצלחה על כל השנה כולה און דאס איז די נקודה פון שבת בראשית אז מען דארף נעמען דעם גאנצן התעוררות און דעם גאנצן חיות און דעם גאנצן כח וואס א איד האט גענומען אין די טעג פון חודש תשרי קומט צו גיין שבת בראשית און זאגט אז מען דארף נעמען די גאנצע זאך און עס ארייננעמען אין חיי עולם אין טבע אין טאג טעגליכע לעבן אינעם ויעקב הלך לדרכו אז מען זאל מיטנעמען די הין און מען זאל מיטנעמען דעם האן דעם תרנגול מיטנעמען דעם גוף און נפש הבהמית און אין חיי עולם אין עניני עולם, אין עניני הטבע, זאל מען זען דעם כח אלוקי, דעם אור אלוקי, דעם אתה הראת לדעת כי הווי' הוא האלוקים אין עוד מלבדו, זאל זיך הערן בכל פרט ובכל צד ובכל שעל, און דאס וועט זיין די הכנה קרובה בקרוב בימינו אמן, אז מען זאל זוכה זיין זען דעם ורוח אלוקים מרחפת על פני המים זה רוחו של משיח, וואס דעמאלט וועט דאך זיין דער ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדו כי פי השם דיבר, אז מ'עט זען בגלוי דעם דבר הווי' וואס איז מהווה מחיה ומקיים בכל רגע ורגע דעם עין בעין יראו בשוב השם ציון ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים זאל מען טאקע זוכה זיין צו די גאולה שלימה און זאל טאקע זיין אמן כן יהי רצון בקרוב בימינו אמן.